אונז האבן געענדיגט פחות או יותר די הלכות פון די קרבנות, און דא הייבט זיך אן א נייע סיריעס פון א פרשיות הלכה, מען קען רופן פרשיות פון טומאה וטהרה, די ערשטע פרשה איז א פרשה פון, אונז רופן עס כשרות, די תורה רופט עס אבער טומאה וטהרה, די ווארט כשרות איז לכאורה נישט דא אין די תורה, שטייט וועלכע חיות מען קען עסן און וועלכע מען קען נישט עסן רופט מען זיי טמא, און דאס וואס מען רופט עס טמא איז דא אין דעם צוויי זאכן, טמא מען קען עס נישט עסן אזוי ווי די פסוק זאגט כסדר. מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו, חוץ פון דעם וואס עס איז טמא אסור צו עסן, אויך די טויטע נבילה פון די אלע חיות טמאות זענען טאקע מטמא, סאו ס'איז די טומאה איז בעצם די צד השווה דא וואס איז די נושא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט ספר ויקרא איז בעצם א ספר פון קדושה, די אפאזיט פון קדושה איז טומאה, סאו טהרה אדער קדושה ענליכע מושגים, און ממילא די זאכן וואס מ'טאר נישט עסן הייסן טמאים, און אזוי ענדיגט זיך די פרשה, זאת תורת הבהמה והעוף, און מ'קען רעדן וועגן דעם א מינוט, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ס'איז דא טמא און טהור, און ס'איז דא חיה הנאכלת, ס'איז א חיה שלא תאכל, וואס זענען בעצם די זעלבע זאך, נאר די טומאה איז נאך א דין. עס איז וויכטיג צו באמערקן וואס איז די סטראקטשער פון די פרשה, וויאזוי ס'ארבעט. בעצם אז מען טראכט אריין איז גייט עס לויט די סדר ווי עס האט געלערנט ספר בראשית, פרשת בראשית, די ערשטע פרשה פון בראשית וואס האט אסאך קאנעקשאן מיט ספר ויקרא, האט מען געלערנט אז ס'איז דא דריי סארט בעלי חי, חי הייסט דאס א חי מיינט נישט דווקא חיות לאפוקי בהמות נאר בעלי חיים, זענען דא דא צוויי דריי סארט בעלי חיים וואס זענען קאנעקטעד מקביל זענען פארט פון די דריי חלקי העולם וואס זענען בכלל דא, אין די תורה לערנען אונז אלעמאל די וועלט איז צוטיילט אויף דריי חלקים, ס'דא וואס ווי מ'זאגט שבת, שמים ואת הארץ, ואת הים ואת כל אשר בם, ס'דא שמים, הימל, ס'דא ארץ, ערד, און ס'דא ים, דאס זענען די דריי חלקי העולם, אזוי האט מען עס צוטיילט אין די עשרת הדברות זעט מען עס בליץ אסאך מאל, און יעדע איינע פון די חלקים האט בעלי חיים וואס וואוינען אין דעם, אויף די ארץ איז דא בהמות און חיות אויכעט, בהמות וואוינען אויף די ארץ, אויף די ים איז דא פיש, יא אזאך וואס וואוינען אויפן אויפן ים, און עופות הייסן עוף השמים, דאס שטייט נישט דא, אין די פרשה רופט מען עס נישט עוף השמים, אבער מען רעדט וועגן בהמות חיות עופות בהמות פיש און עופות זייער ענליך שטייט נישט דא די ווארט עוף השמים למעשה מען קען טראכטן פארוואס טאקע יעצט חוץ פון דעם אדער מען קען זאגן אין יעדע איינע פון די דריי קעטעגאריס איז דא נאך א זאך ס'איז דא חיות און נאכדעם דא א זאך וואס הייסט שרץ ס'איז דא באמת דריי סארט שרצים און מ'דארף מדייק זיין די פרשה ווי שטייט וועלכע אבער על כל פנים ס'איז דא חוץ פון דעם איז דא בעלי חי וואס הייסט שרצים מען זעט שוין אויך אין פרשת בראשית. ס'איז דא ס'דא שרץ הארץ, ס'דא שרץ המים, און ס'דא שרץ העוף, שרץ וואס פליעט. אויך שרץ איז עפעס אזא ווייניגער א קלענערע מדריגה פון בעל חי, איז עפעס אזא קריכעדיגע זאך אזוי הייסט שרץ יא, ס'איז עפעס און שרץ, אין אנדערע ווערטער שרץ בעצם איז אלעמאל אסור, סיי אין די ים, סיי אין די יבשה, סיי אין די הימל, שרצים עסט מען קיינמאל נישט, ס'דא חילוקים וועלכע איז טמא, ס'דא חילוקים אבער באופן כללי עסט מען קיינמאל נישט. מה שאין כן אלע אנדערע זאכן האבן אזעלכע וואס מען עסט יא און אזעלכע וואס מען עסט נישט וואס זענען נבדל איינער פון די צווייטע. איז וואס אונז לערנען ווייסט יעדער פון די בהמות הארץ איז דא מפרסת פרסה ושוסעת שסע דאס מעג מען און מעלה גרה דאס מעג מען עסן. און ס'איז דא דריי סארט פיר בהמות דריי אדער פיר בהמות וואס זענען יוצא מן הכלל וואס איז דא די גמל די שפן און די ארנבת וואס זענען מעלה גרה און נישט מפרסת פרסה ס'איז דא די חזיר וואס איז מפרסת פרסה און נישט מעלה גרה די זענען טמא. אקעי, זעלבע זאך ביי מים, מ'דארף מדייק זיין שטייט בימים, במים, בנחלים וואס פעלט עס אויס די בדרבי און אזוי זאכן, דא סנפיר וקשקשת קען מען עסן, ס'האט נישט קיין סנפיר וקשקשת, די צוויי צוויי זאכן זענען בעצם כללים, זייער ברייטע כללים, עניטינג וואס איז דא אויף די וועלט וואס האט נישט די סימני כשרות קען מען נישט עסן אין די ארץ אין די מים ס'זייער קלאר, הגם ס'דא שרץ און אזוי ווייטער, אלץ בכלל די כללים. יעצט ביי עוף איז עס אביסל מער קאמפליצירט, אזוי האט מען געזען ביי שרץ העוף אדער מען קען עס רופן שרץ הארץ, איז אויך האט מען געזאגט פריער שרצים אלע עסט מען נישט דא אבער איין יוצא מן הכלל וואס דאס איז די ארבה יא, סאיז דא א ליסט פון עופות וואס מען עסט נישט, אינטערעסאנט אז אלעמאל אז דאס איז נישטא קיין סימנים, סאיז דא א ליסט. די עסט מען נישט, א לאנגע ליסט מיט א נעמען וואס א גיי ווייס וואס די אלע זאכן זענען, נאכדעם איז דא עפעס אזא כלל הולך על ארבע עסט מען אויכעט נישט, דאס איז עפעס אזויווי א סימן פון א שרץ, יא, ס'איז הולך על ארבע ס'נישט צו שטייט נישט ס'נישט קיין פייגל, נאכדעם אבער ס'איז דא איין יוצא מן הכלל את זה תאכלו מכל השרץ ההולך על ארבע ס'האט כרעים שטייט דא אויף דעם סימנים און ס'האט אויכעט אויף די ארבה איז א אינטערעסאנטע זאך האט אויך סימנים און אויכעט א נאמבער א ליסט פון זאכן וואס מ'קען עסן. נאכדעם איז דא וואס די דינים פון די טומאה ווער ס'טאטשט אדער נושא וואס ער דארף טוהן, און ס'שטייט דא אינטערעסאנט ס'דא עפעס א שמונה שרצים האמורין בתורה וואס האבן עפעס א אנדערע יוצא מן הכלל פון די טומאה, און פונקטליך וואס איז וואס ווערט וואס ווערט טמא וועלכע חפצים ווערן טמא און וויאזוי מען קלינט זיי אויס און וואס איז די כלי חרס און אזוי פרטים פון טומאה וטהרה וואס שטייט דא וואס איז הכשר פון זרע וואס ווערט יא טמא וואס ווערט נישט טמא, נאכדעם איז דא נאך אפאר זאכן וואס שטייט תורה פירט אויס אינטערעסאנט נאך נאכאמאל די גאנצע פרשה פירט עס אויס צוויי אפאר מאל די כללים און די פרטים הולך על גחון וואס בעצם מען לערנט אויך דערמאנט מען עס אין פרשת בראשית ווער ס'איז הולך על גחונך תלך און די פסוק פירט אויס אז דאס איז אלץ לא תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ לא תטמאו בם ס'איז דא פארשידענע הגדרות ס'דא שקץ ס'דא טומאה און ס'דא קעגן דעם והייתם קדושים אז א איד קדוש כי קדוש אני.